אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, יהבינן זמנא, מען גיט א צייט, מען טוט רופן דעם מענטש לדין, ער זאל קומען דעם און דעם טאג לדין, אפומא דאיתתא, דורך א פרוי, ואפומא דשיבבי, און דורך די שכנים, אויב די פרוי גייט דורך יענעם וועג צו די שכנים, פארלאז איך זיך אויף זיי אז זיי טוען די שליחות, און אויב דער מענטש קומט נישט, נעם איך עס אהן ווי הפקרות, און איך קען אים משמת זיין. ולא אמרן, דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא דליתיה במתא, דער מענטש וואס איך רוף לדין איז יעצט נישטא אין שטאט, זאגט מען צו די שכנים ווען ער וועט קומען זאגט אים אז ער זאל קומען לדין, אבל איתיה במתא, אויב דער מענטש איז דא יעצט אין שטאט, לא וועל איך אים ניט משמת זיין, פאר דעם וואס איך האב געזאגט די אשה צו די שכנים זאלן איבערגעבן אים אז מען רופט אים לדין. דאמרי דאמרינן, ווייל מיר זאגן, אימר לא אמרו ליה, די פרוי צו די שכנים האבן אים נישט געזאגט, דאמרי ווייל זיי טראכטן, אשכחינהו שליחא דבית דין, ס'האט אים געטראפן דער שליח בית דין, ואמר ליה, און ער האט אים געזאגט. דארף איך דעמאלט אויך, אז דער שליח האט דאס ערשטע מאל נישט געטראפן, שיקן נאכאמאל א שליח בית דין. ולא אמרן, דאס וואס מיר זאגן ווען ר'איז נישט דא אין שטאט, פארלאז איך זיך אויף די שכנים, צי אויף א פרוי וואס ער רופט אים לדין, דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא דלא חליף אבבא דבי דינא, ווען דער מענטש קומט אהיים האט ער נישט קיין וועג ער זאל גיין דורך דעם בית דין. אבל חליף אבבא דבי דינא, אויב ער קען דורכגיין דורך דעם בית דין, פארלאז איך זיך נישט אויף די שכנים. לא, פארלאז איך זיך נישט אויף די שכנים. אמרי, ווייל די שכנים וועלן אים נישט איבערגעבן מ'האט אים גערופן לדין, ווייל זיי וועלן זאגן, אשכחוהו בי דינא, דער בית דין האט אים געטראפן, ואמרי ליה, זיי האבן אים געזאגט. ולא אמרן, ס'איז נישט געזאגט געווארן דאס וואס מיר זאגן פריער, אויב ר'איז נישט דא אין דער זעלבער שטאט, און ער גייט נישט דורך דורך דעם בית דין, פארלאז איך זיך אויף די שכנים אלא דאתי ביומיה, אז דעם זעלבן טאג טוט ער אנקומען, אבל לא אתי ביומיה, דעם זעלבן טאג קומט ער נישט, לא, פארלאז איך זיך נישט אויף די שכנים, אימא קען זיין אישתלויי אשתלי, קען זיין זיי האבן פארגעסן די שליחות איידער דער מענטש איז אהיים געקומען אין דעם זעלבן טאג, זאגן מיר געדענקען זיי די שליחות, אבער נישט דעם זעלבן טאג, טראכטן מיר אז זיי האבן פארגעסן די שליחות. אמר רבא, האט רבא געזאגט, האי מאן דכתיב עליה פתיחא, דער וואס מען האט אויף אים געשריבן א שטר שמתא, על דלא אתי לדינא, ווייל ער האט נישט געפאלגט, ער איז נישט געקומען צו האבן די דין תורה, עד דאתי לדינא, ביז ער קומט נישט פאר דעם בית דין, לא מקרעינן ליה, טו איך נישט צערייסן דעם שטר שמתא, כאטש ער זאגט ער וועט קומען, דאך טו איך נישט צערייסן די שטר שמתא. ווילסטו קומען, קום שוין. ווי איז אויב איך האב געשריבן אויף אים א שטר שמתא על דלא ציית לדינא, ער פאלגט נישט די בית דין, די בית דין האט אים געזאגט צא תן לו, ביסט שולדיג גיי באצאל אים, און ער האט נישט באצאלט, און ער זאגט יעצט ער וועט באצאלן, עד דציית, ביז וואנען ער פאלגט נישט דעם בית דין און ער וועט טאקע באצאלן, לא מקרעינן ליה, וועל איך נישט צערייסן, ולא היא, דער דין איז נישט אזוי. טאקע דארטן נאר ווען מ'האט געשריבן דעם שטר שמתא ווייל ער קומט נישט צום בית דין, ווען וועל איך צורייסן? דווקא ווען ער קומט צום בית דין, אבער דארטן ווי איך האב עס געשריבן ווייל ער פאלגט נישט דעם בית דין ווייל מ'האט אים געהייסן באצאלן ער באצאלט נישט, כיון דאמר צייתנא, אויב ער זאגט ער וועט באצאלן, קרעינן ליה, צורייס איך גלייך, פארוואס באצאלט ער נישט יעצט, ער האט יעצט נישט קיין געלט? אבער דארט ווי ער זאגט ער וועט נישט באצאלן, דעמאלט וועל איך נישט צערייסן דעם שטר שמתא. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, קובעים זמן, מען טוט באשטימען דעם זמן וואס מען רופט אים לדין, שני וחמישי ושני, מאנטאג, און אויב ער קומט נישט מאנטאג רופט מען אים דאנערשטאג, און אויב ער קומט נישט דאנערשטאג רופט מען אים די מאנטאג נאך דעם, און דערווייל וועל איך נישט שרייבן קיין שמתא. זמנא, איינמאל, וזמנא בתר זמנא, און נאכאמאל נאך דעם ערשטן מאל ולמחר, און נאכדעם כתבינן שרייב איך די שמתא אויב ער איז נישט געקומען דעם מאנטאגסדיגן טאג, וואס איז נאכגעגאנגען נאך דעם דאנערשטאג און דעם פריערדיגן מאנטאג, ווארט איך א גאנצן טאג אפשר וועט ער קומען. רב אשי איקלע בי רב כהנא, רב אשי האט זיך געטראפן צו רב כהנא. חזא ההיא איתתא, האט ער געזען א פרוי, דאזמנה לדינא בפניא, מען האט איר גערופן לדין. פארנאכט איז זי נישט געקומען ובצפרא כתב עלה פתיחא, אינדערפרי האט מען שוין געשריבן אויף איר א שטר שמתא. אמר ליה האט רב אשי געזאגט צו רב כהנא לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא, האלטסטו דא נישט וואס רב חסדא האט געזאגט קובעים זמן שני וחמישי ושני? אז גלייך איז מען נישט משמת, מען קומט נישט מאנטאג רופט מען דאנערשטאג, מען קומט נישט דאנערשטאג רופט מען נאך א מאנטאג נאכדעם, מען גיט דריי זמנים. אמר ליה האט אים רב כהנא געזאגט הני מילי, ווען גיט מען א זמן מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, אויב מען קומט נישט מאנטאג רופט מען דאנערשטאג, אויב נישט דאנערשטאג קומט מען מאנטאג, נאר גברא ביי א מאן דאניס, ער איז אונס וליתיה במתא, קען זיין אז מאנטאג האט ער נישט געקאנט קומען. דער דאנערשטאג נאכדעם האט ער נישט געקאנט קומען, אבל איתתא, אבער א פרוי, כיוון דאיתה במתא, זי איז פארהאנען אין שטאט, ולא אתיא, און זי קומט נישט, מורדת היא, איז גלייך נאך דעם ערשטן מאל כ'האב איר גערופן זי האט געקאנט קומען און זי איז נישט געקומען, הייסט זי אז זי טוט ווידערשפעניגן אין בית דין, און מ'שרייבט גלייך דעם שטר שמתא. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, לא יהבינא זימנא, מען גיט נישט קיין צייט צו רופן א מענטש לדין, לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי, נישט ניסן דעמאלט איז די צייט פון רייסן די תבואה, און נישט תשרי דעמאלט איז די צייט וואס מען טוט אפרייסן די וויינטרויבן. לא במעלי יומא טבא, נישט ערב יום טוב, רופט מען לדין, ולא במעלי שבתא, און נישט ערב שבת. אבל מניסן לבתר יומי דניסן, מען שיקט אין ניסן אז זאל קומען אין חודש אייר, וביומי תשרי לבתר תשרי, אין תשרי טוט מען מודיע זיין לבתר תשרי קבעינן, דאס טו איך יא באשטימען. די הזמנה קען איך שיקן אין חודש ניסן, אז מען זאל קומען נאך ניסן, מען זאל קומען אין אייר. כ'קען שיקן די הזמנה לבית דין אין חודש תשרי, מען זאל קומען אין חשון. אבער ממעלי שבתא לבתר מעלי שבתא. זאגן דעם מענטש פרייטאג ער זאל קומען לדין, זונטאג נאך שבת צו מאנטאג נאך שבת, לא קבעינן, טו איך נישט באשטימען. מאי טעמא פארוואס? בעבידתיה דשבתא טריד, דער מענטש איז פארנומען מיט דעם צוגרייטן שבת, און ער וועט פארגעסן אז מען האט אים גערופן לדין. אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט לא יהבינן זימנא לא לבני כלה בכלה, די וואס ס'קומען הערן די דרשה שבת זאגט מען זיי נישט זאלן קומען מאנטאג לדין, ווייל מענטשן וואס האבן מורא מ'וועט זיי רופן לדין וועלן זיי נישט קומען צו די דרשה, ולא לבני ריגלא בריגלא, כלה רופט זיך אן די דרשה וואס מ'זאגט יעדן שבת, ריגלא מיינט מען מען קומט הערן הלכות הרגל קודם הרגל ל' יום, כי הוו אתו לקמיה דרב נחמן, די וועלכע האבן געמאנט זענען געקומען פאר רב נחמן אין יום כלה אז מען זאל רופן דעם בעל הדין לדין, אמר להו האט רב נחמן צו זיי געזאגט וכי לדידכו כנופייכו, האב איך דען זיי איינגעזאמעלט וועגן אייך? והאידנא און יעצט דאיכא רמאי, ס'דא שווינדלער, איך וועל יעצט נישט רופן וועל איך נישט האבן אפשר א מעגליכקייט שפעטער צו רופן, חיישינן, טוה איך זיך מיט דעם מאל רעכענען. רשע, אין דער משנה האט מען געלערנט הגוזל ומאכיל את בניו, והניח לפניהם פטורים מלשלם, ואם היה דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם. מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה, רבי האט געלערנט צו זיין זון רבי שמעון, לא דבר שיש בו אחריות ממש, מ'מיינט נישט אז דער טאטע האט איבערגעלאזט פעלדער, אלא אפילו פרה וחורש בה, דער טאטע האט איבערגעלאזט א געגזל'טע קו וואס ער אקערט מיט איר, חמור ומחמר אחריו, א אייזל וואס ער טוט טראגן מיט דעם משא, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, זענען זיי מחויב צוריקצוגעבן צוליב'ן כבוד פון זייער טאטן. מענטשן וועלן זאגן, אה, דיע פרה האט זייער טאטע געגזלט, דיע חמור האט זייער טאטע געגזלט. בעא מיניה רב כהנא מרב, האט רב כהנא געפרעגט א שאלה פון רב, מיטה ומיסב עליה, דער טאטע האט איבערגעלאזט א געגזלטע בעט, שולחן ואוכל עליו, א טיש און ער עסט אויף אים מהו ווי איז דער דין צי זאגן מיר די זאך געפינט זיך אין שטוב מענטשן זעען עס נישט איז עס נישט גלייך ווי פרה און חמור און ס'איז נישט דא קיין בזיון פארן טאטן און מיר זאגן זיי האבן עס קונה געווען מיט יאוש מיט שינוי רשות אדער ווייל מענטשן קומען דאך אריין אין שטוב און מ'זעיט דאס איז דא זילותא א שאנדע פאר דעם טאטן. אמר לו, האט רב געזאגט צו רב כהנא, תן לחכם, גיב דעם חכם ויחכם עוד, וועט ער זיין נאך קלוגער, וועט ער צוגלייכן איין זאך צום אנדערן, דער זעלבער דין וואס איז ביי פרה און חמור, דער זעלבער דין איז ביי מיטה ושולחן, ווייל מענטשן קומען דאך אריין אין שטוב, איז דא א בזיון פאר דעם טאטן. מענטשן זאגן, זעסט, די בעט האט זייער טאטע געגזלט, דעם טיש האט דער טאטע געגזלט. דאס ווערט אויך אנגערופן דבר מסוים, און איז מפני כבוד אביהם, דארפן די קינדער צוריק געבן. רש"י. זאגט די משנה, אין פורטין לא מתיבת המוכסין, מען טאר נישט אויסטוישן צו געבן סלעים צו די מוכס, און ער זאל געבן פרוטות פון דער תיבה וואס ער גיט דארט די געלט פון מכס, ולא מכיס של גבאים, און אויך פון דעם כיס פון דעם בייטל פון דער גבאי המלך, וואס זיי נעמען אריין אין דעם כיס די כסף גלגולת, און די מס וואס מען צאלט פון די פעלדער טאר מען אויך נישט, ווייל דאס איז גזל. איז ווי די מפרשים לערנען, כאטש ס'איז דאך שוין דא יאוש און ס'וועט דאך יעצט זיין שינוי רשות, נאר ס'איז מיאוס איך זאל גיין נעמען דיע געלט, דעריבער טאר מען נישט. מכס מיינט מען די טעקס וואס זיי נעמען וואס מ'טוט אריינברענגען סחורה. די תפארת ישראל זאגט, דאס שטאמט פון דעם ווארט תכוסו, תכוסו איז דאך די טייטש ציילן, ווייל מען טוט ציילן די סחורה וואס מען טוט אריינברענגען. און גבאים מיינט מען, מען נעמט כסף גלגולת פאר די קאפ צאל וואס מען דארף צאלן, אדער מען דארף צאלן פון די פעלדער. ואין נוטלין מהם צדקה. די זעלבע זאך טאר מען פון זיי נישט נעמען קיין צדקה פון די מוכס און פון דעם גבאי, אבל, אבער נוטל הוא מתוך ביתו, פון דעם הויז פון די מוכס, פון זיין געלט, נישט די געלט וואס ער האט גענומען דירעקט פון מכס, פון זיין געלט מעג מען נעמען, או מן השוק, אדער ער האט געלט אין שוק, ער נעמט עס נישט פון תיבת המכס, דעמאלט מעג מען ביי אים נעמען.

וארנונא, דאס וואס מען צאלט פון די פעלדער טאר מען נישט, לפי שהן של גזל, אבער מען מעג נעמען מתוך ביתו של מוכס ממעות שלו פון זיין געלט, או מן השוק, אם יש לו מעות בשוק, אויב דער מוכס אדער דער גבאי האט געלט בשוק, שאינו לוקח מתיבת המכס, דאס מעג מען יא נעמען. גמרא. תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבל אבער נותן לו דינר, איך דארף אים צאלן פרוטות פאר דעם מכס, למשל נאר א האלבן דינר, מעג איך געבן דעם מוכס א דינר, נותן לו את השאר, און ער גיט אים פון דעם דאס וואס ער דארף צוריק צאלן, דאס קען ער פון אים נעמען, ווייל דאס איז כמציל מידו. מוחשין? פרעגט די גמרא מוכסין פארוואס זאל דאס זיין גזל? והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, דער דין פון מלכות איז א דין, איך דארף עס פאלגן, און דער מענטש האט אנגענומען צו איינמאנען דעם מכס פאר דעם מלך, ער האט באצאלט דעם מלך א דבר קצוב אזויפיל און אזויפיל גיט ער א פאר א יאר פאר די מכס וואס ער וועט איינמאנען, איז דאך דאס נישט קיין גזילה, פארוואס טאר מען נישט ביי זיי אויסטוישן געלט, נעמען ביי זיי צדקה, אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה, ס'רעדט זיך דער מוכס האט נישט קיין קצבה, וויפיל ער וויל נעמט ער, דאס איז שוין נישט קיין דינא דמלכותא, דער מלך הייסט נישט אזויפיל, דבי רבי ינאי אמרי

וואס דבי רבי ינאי האבן געזאגט במוכס העומד מאליו האבן זיי געלערנט אויף דעם וואס מיר האבן געלערנט לא ילבש אדם כלאים, א מענטש זאל נישט אנטון כלאים, אפילו על גבי עשרה בגדים, אפילו אויף צען בגדים, להבריח בו את המכס, אזוי ארום וועט ער מאכן אנטלויפן דעם מכס, אנדערע לערנען אז מיט דעם וואס ער וועט אנטון כלאים וועט מען מיינען ער איז א גוי, וועט ער נישט דארפן צאלן די מכס און אנדערע לערנען אז די מלבושים וואס מ'איז אנגעטון דארף מען פאר זיי נישט צאלן קיין מכס, איז אפילו ער טוט אנטון עשרה בגדים אויף צען בגדים וואס דאס ער האט פון דעם נישט קיין זיין הנאה, טאר מען נישט מתניתין דלא כרבי עקיבא, די משנה איז נישט כרבי עקיבא, דתניא מיר האבן געלערנט אסור להבריח את המכס, מען טאר נישט אנטלויפן, זיך ארויסדרייען, נישט צאלן קיין טעקס. רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא, מותר להבריח את המכס, אז מען מעג יא מאכן אנטלויפן די מכס, און דא שטייט דאך אז מען טאר נישט, דא ווייזט אויס אז ס'איז דא א איסור אלץ כלאים,

ער זאל הנאה האבן פון דעם מלבוש פון כלאים מעג מען, און מר סבר דבר שאין מתכוין אסור, אלא להבריח את המכס מי שרי, מעג מען דען זיך ארויסדרייען נישט צאלן קיין מכס? והא דאך אמר שמואל, שמואל האט דאך געזאגט, דינא דמלכותא דינא. קומט דאך אויס אז מען צאלט נישט קיין מכס, דעם איד וואס האט גענומען פון דעם מלך, ער האט באצאלט דעם מלך פאר דעם מכס, טו איך דאך אים בא'גזל'ען. אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל, במוכס שאין לו קצבה, דער מוכס נעמט מער ווי מען דארף, ער נעמט, ער האט נישט קיין באשטימטע זאך, דעמאלט איז דאס נישט קיין דינא דמלכותא. דבי רבי ינאי אמרי, אין בית מדרש פון רבי ינאי האט מען געזאגט במוכס העומד מאליו. ואיכא דמתני אהא, אנדערע האבן געלערנט שמואל מיט דבי רבי ינאי אויף דער זאך. נודרין, מען מעג מאכן א נדר, מען זאגט יאסרו פירות עולם עלי, אויב דאס איז נישט קיין תרומה, אדער אויב דאס איז נישט בית המלך, להרגין. צו דיע מענטשן וואס זענען רוצחים, ולחרמין, דיע מענטשן וואס זיי ווילן גזל'ן געלט, ולמוכסין, שהיא של תרומה שהיא של בית המלך, אף על פי כאטש שאינה של תרומה, אף על פי שאינה של מלך. איי איך האב דאך געמאכט א נדר, ברענגט שוין תוספות דא אראפ די גמרא, ער זאגט בשפתיו סתם יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינם של תרומה, און ער טראכט היום. ווערט גע'אסר'ט נאר דער טאג, כאטש דברים שבלב אין דברים ביי אן אונס מעג מען. איז דאך שווער א קשיא ולמוכסין, מען מעג זען זיך ארויסדרייען נישט צאלן מכס, וואס דאך אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, און אז א מענטש קויפט אפ דעם מכס פון דעם מלך מוז מען דאך אים צאלן, אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה, דער מוכס נעמט וויפיל ער וויל, דאס איז שוין נישט קיין דינא דמלכותא. דבי רבי ינאי אמרי, במוכס העומד מאליו, נישט פון דעם מלך נאר ער איז עומד מאליו, דעריבער זאג איך מעג איך ארויסברענגן פון מכס. רש"י. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ק י ג, עמוד א', די לעצטע זיבן שורות פון עמוד. רב אשי אמר, רב אשי פארענטפערט, מיר האבן דאך פריער געהאט א קשיא, ווי אזוי מעג א מענטש מבריח זיין די מכס? ווי אזוי מעג א מענטש טון מיטלען ער זאל זיך ארויסדרייען ער זאל נישט צאלן קיין מכס? שמואל זאגט דאך דינא דמלכותא דינא, אויב אזוי, דער וועלכער נעמט די מכס פון די מלך, ער צאלט די מלך א באשטימטע סכום געלט פאר דעם יאר, בין איך דאך מחויב אים צו צאלן דעם מכס, אזוי הייסט דאך דער מלך. נאר איז רב אשי אמר, זאגט רב אשי, דא מיינט מען במוכס כנעני, אז דער מוכס איז א כנעני, און רש"י איז גורס אנס, און ער איז אזעלכער וועלכער ער טוט צווינגען צו צאלן מער ווי מען דארף, ווי דער מאירי זאגט, מען מיינט א גוי וועלכע איז נישט געווען גדור בדרכי הדתות, נאר וואס ער האט געקאנט האט ער גענומען מיט כח. דתניא מיר האבן געלערנט, ישראל וכנעני אנס, ער איז אזעלכער וועלכער ער גייט נישט מיט יושר נאר אנס, ער טוט צווינגען שבאו לדין, זיי קומען האבן א דין תורה. אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל, אויב דו קאנסט מאכן גערעכט דעם איד בדיני ישראל, דא א אז דער אנס איז געקומען האבן א דין תורה וויל וויל ער זיך דאך אונטערווארפן אונטער דיני ישראל, זכהו, מאך אים גערעכט דעם איד, ואמור לו, זאג אים, כך דינינו, אזוי איז אונזער דין. בדיני כנענים, דו קאנסט אים מאכן גערעכט בדיני כנענים, זכהו, מאך אים גערעכט בדיני כנענים, ואמור לו זאגט צו אים כך דינכם, לויט אייער דין איז דער איד גערעכט. ואם לאו, מען קען אים נישט מאכן גערעכט נישט בדיני ישראל נישט בדיני עכום, באין עליו בעקיפין. קומט מען אויף אים בעקיפין מיט חכמה ביז מען טוט פטר'ן דעם איד. דברי רבי ישמעאל, אזוי לערנט רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, אין באין עליו בעקיפין, איך דארף זיך נישט חכמ'ען צו באפרייען דעם איד, מפני קידוש השם, ווייל עס קען ארויסקומען פון דער זאך א חילול השם. דאס לשון. פון מאירי וואס ער טייטשט אפ במוכס כנעני, ער זאגט אזוי, זה דווקא בכנענים עובדי אלילים ואנסים, ס'רעדט זיך נאר ביי כנענים וואס זיי דינען עבודה זרה זיי טוען צווינגען, שאינם גדורים בדרכי הדתות, אבל אבער באותם הגדורים בדרכי הדתות די וואס ס'ווארפן זיך אונטער דעם דין לא נאמר כן, שטייט נישט אזוי, אלא אם באו לפנינו לדין, אויב זיי קומען זיך משפט'ן אויפן אידישן דין, אין מעבירים להם את הדרך, גיי איך נישט אנדערש ווי דער דין איז כמלוא מחט, אלא ייקוב הדין את ההר. נאר דא שטייט דאך אין גמרא בפירוש אז ס'רעדט זיך אן אנס. פרעגט די גמרא ורבי עקיבא, טעמא דאיכא קידוש השם, די גאנצע זאך איז ווייל כ'האב מורא פאר קידוש השם, הא ליכא קידוש השם באין, מעג איך קומען אויף אים בעקיפין וגזל כנעני מי שרי, מעג איך דען באגזלען א כנעני? ריכטיג ער איז א גזלן, מעג איך דען באגזלען א גזלן? והתניא מיר האבן געלערנט אמר רב שמעון, רב שמעון האט געזאגט, דבר זה דרש רב עקיבא, די זאך האט גע'דרש'נט רב עקיבא, כשבא מזפירין, ווען ר'איז געקומען פון דער שטאט זפירין, מנין לגזל כנעני שהוא אסור, פון וואנען ווייס איך אז מען טאר נישט בא'גזל'ן א כנעני? תלמוד לומר שטייט אין פסוק, אחרי נמכר נאכדעם ווי דער איד איז געווארן פארקויפט צו א גוי. גאולה תהיה לו, זאלסט דו זען אויסלעזן דעם איד ער זאל נישט ווערן פארפאלן פאר דעם גוי, שלא ימשכנו ויצא, ער זאל די בית דין זאל אים נישט ארויסציען מיד הכותי, נאר דווקא ווען גאולה תהיה לו מ'טוט אים אויסלעזן, יכול קאן איך מיינען יגלום עליו, רש"י טייטשט יגלום כ'זל זיך מאכן ווי א גולם, כ'זאל לאזן דעם כנעני ער זאל טאפלען מאנען, דאס וואס ער האט נישט געגעבן פאר אים. תוספות פרעגט אויף דעם פשט, אויף דעם דארף איך האבן א פסוק? זאל איך האבן שאדן און לאזן דעם גוי ער זאל מיר אפנארן? און די שיטה איז נאך מוסיף, שטייט דאך לא תחנם, כ'טאר דאך נישט געבן דעם גוי א אומזיסטע מתנה. און תוספות לערנט, יכול יגלום מיינט מען אזוי, ער זאל האבן, איך קען מיינען, מען זאל מאכן דעם גוי א גולם, מען זאל אים געבן ווינציגער וויפיל ער האט געגעבן, תלמוד לומר וחשב עם קונהו, ידקדק עם קונהו, ער זאל מדקדק זיין מיט דעם גוי וואס ער האט אים געקויפט, תוספות איז מוסיף כאטש טעות כנעני איז מותר, אבער דארטן ווי דער גוי ווייסט אז מען בא'עוול'ט אים נאר ער מאכט זיך ווי ער ווייסט נישט טאר מען נישט, איז דאך א סתירה, דארטן ווייזט אויס רב עקיבא האלט גזל עכו"ם איז מותר און דא זעט רב עקיבא האלט גזל עכו"ם איז אסור. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, הא בכנעני, א כנעני האלט רב עקיבא מעג מען בא'גזל'ען, הא בגר תושב, גר תושב הייסט ער האט זיך נישט מגייר געווען ער האט אויף זיך נישט גענומען די מצוות ווי א איד נאר איז נאר א גר מיט דעם אז ער דינט נישט קיין עבודה זרה איז ווערט ער אנגערופן גר תושב ווייל ער דינט נישט קיין עבודה זרה און ער האט אויף זיך גענומען מקיים זיין די זיבן מצוות וואס א גוי איז מחויב איז תושב מעג איך אים לאזן וואוינען אין ארץ ישראל. א גר תושב טאר מען נישט באגזלען. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן, והא תרוייהו גבי הדדי כתיבי, ביידע שטיין דאך דא דערמאנט, אי א גר תושב, און אויך א כנעני, און ביי ביידע שטייט דער פסוק וחשב עם קונהו, ידקדק עם קונהו ער זאל נישט אפנארן. האט מען געלערנט, לא לך אלא לגר, די גמרא זאגט אין קידושין, כמה קשה אבקה של שביעית, ווי הארב, ווי גרויס דער שטראף איז ווען דער מענטש איז עובר די עבירות פון אבקה של שביעית, דער עיקר עבירה איז דאך לאוין, נישט ארבעטן די פעלד, אבקה של שביעית ווערט אנגערופן מ'האנדלט מיט די פירות של שביעית, וואס דאס איז לאו הבא מכלל עשה, ס'איז א עשה. א מענטש וואס טוט האנדלען מיט פירות שביעית איז סוף מוכר את עצמו, ווייל נאך דער פרשה פון שמיטה שטייט ונמכר לך, לא לך, נישט בלויז צו דיר וועט ער זיך פארקויפן דער וואס האנדלט אין פירות שביעית, אלא לגר, אויך צו א גר, שנאמר שטייט לגר, ולא לגר צדק, נישט בלויז צו א גר צדק, ווייל א גר צדק איז דאך ווי א איד, אלא לגר תושב, וועט זיך אויך פארקויפן צו א גר תושב וואס א גוי איז ער נאר דינט נישט עבודה זרה, שנאמר, שטייט אין פסוק לגר תושב, משפחת גר, זה עובד כוכבים, ער וועט זיך פארקויפן צו א גוי, כשהוא אומר, שטייט או לעקר, זה, דאס מיינט מען, הנמכר לעבודת כוכבים. ער פארקויפט זיך ער זאל ארבעטן צו די עבודה זרה, לחטוב עצים ולשאוב מים, און אויף אלע גייט ארויף דער פסוק פון גאולה תהיה לו, זע איך דאך אז גזל כנעני איז אסור. אלא אמר רבא האט רבא אזוי געזאגט, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. כאן בגזילו, גזל'ען א גוי טאר מען נישט, וכאן בהפקעת הלוואותו אויב איך בין שולדיג געלט דעם גוי מעג איך מפקיע זיין די הלוואה אויב ס'איז נישטא קיין חילול השם און מאכן זיך ארויסדרייען פון דעם מכס, דאס איז גלייך ווי הפקעת הלוואותו. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבא'ן, עבד עברי, דאס וואס איז דאך משועבד צו דעם גוי, איז דאך הפקעת הלוואותו הוא, און דאך זאגן מיר ידקדק עם קונהו, מען דארף באצאלן אים דעם גוי וואס האט געגעבן, לויט דעם חשבון פון די יארן. ענטפערט די גמרא, רבא לטעמיה, רבא גייט לויט זיין טעם, דאמר רבא וואס רבא זאגט עבד עברי גופו קנוי, די זעקס יאר איז גופו קנוי, קומט דאך עס אויס א גזלה ממש, ס'נישט קיין סתירה צו דעם וואס די גמרא זאגט אין מסכת גיטין פרק השולח אז א גוי איז נישט קונה דעם איד לגופו נאר למעשה ידו, די גמרא מיינט דארט צו זאגן אז קיין דין איסור איז נישט פארהאנען אז ער זאל דארפן האבן פון אים א שטר שחרור. אבער גופו קנוי זאגן מיר אפילו דעמאלט ווען דער עבד עברי האט זיך פארקויפט צו א גוי. אמר רב ביבי בר גידל אמר רבי שמעון חסידא גזל כנעני אסור באגזל'ן א גוי טאר מען נישט אבער אבידתו מותרת אז איך געפין א אבידה פון א גוי מעג איך עס נעמען. גזילו אסור, מען טאר נישט גזל'ן דעם גוי, דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, מנין לגזל הכנעני שהוא אסור, פון וואנעט ווייס איך אז מען טאר נישט באגזל'ן א גוי, שנאמר שטייט אין פסוק, ואכלת את כל העמים אשר ה' אלוקיך נותן לך, צו פארניכטן אלע פעלקער וואס דער אייבערשטער גיבט צו דיר, בזמן שהם מסורים בידיך, נאר דעמאלט ווען זיי זענען געווארן איבערגעגעבן אין דיין האנט, ולא בזמן שאינם מסורים בידיך, דעמאלט ווען זיי זענען נישט געווארן איבערגעגעבן אין דיין האנט, טארסט אים נישט טון קיין שלעכטס, טארסט אים נישט בא'גזל'ען. אבידתו מותרת, פון וואנען ווייס איך אז איך געפין א אבידה פון א גוי, איז נישט דא אויף מיר די חיוב אויפצוהייבן די אבידה, דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת אז אויב כ'האב געפונען די אבידה, ס'דא א דין איך טאר איר נישט, איך דארף איר נישט אויפהייבן, און אויב כ'האב איר אויפגעהויבן איז די אבידה מותר, שנאמר שטייט אין פסוק, לכל אבידת אחיך, זאגן מיר אזוי, לאחיך אתה מחזיר, די אבידה וואס באלאנגט צו א איד ביסטו מחיוב צוריקצוגעבן, ואי אתה מחזיר לכנעני, אז דו האסט אויפגעהויבן אן אבידה פון א גוי דארפסטו נישט צוריקגעבן. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן, הני מילי היכא דלא אתי לידיה, אז די אבידה איז נישט געקומען צו די האנט פון איד, דלא מחייב לאהדורי בתרה, דער איד איז נישט מחויב אויפצוהייבן די אבידה פון גוי, ביי א איד זאגט די תורה לא תוכל להתעלם, דו קענסט זיך נישט פארהוילן אוועקגיין, אבער די אבידה פון גוי מעגסטו אוועקגיין. אבל היכא דאתי לידיה, אויב די איד האט אויפגעהויבן די אבידה פון גוי, אימא לאמיר זאגן ליהדרה דארף מען צוריק געבן ווייל גזילו אסור, אמר רבינא האט רבינא געזאגט ומצאתה דאתאי לידיה משמע ומצאתה ווייזט אויס ס'איז שוין געקומען אין דיין האנט און דאך זאגט דער פסוק לכל אבידת אחיך די אבידה פון דיין ברודער דארפסטו צוריק געבן אבער די אבידה פון גוי דארפסטו נישט צוריק געבן. תניא האבן מיר געלערנט ר' פנחס בן יאיר אומר, ר' פנחס בן יאיר זאגט, במקום שיש חילול השם, דארטן וואו עס קען זיין א חילול השם אז כ'וועל נישט צוריק געבן די אבידה פון דעם גוי, אפילו אבידתו אסור, איז זיין אבידה פון דעם גוי אויך אסור, דארף ער עס צוריק געבן. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, טעותו מותרת. אז דער גוי איז געווען שולדיג געלט צו א איד, און ר'האט געמאכט א טעות אין חשבון, אדער פארקערט, דער איד האט געגעבן דעם גוי געלט און ר'האט מבליע געווען, נישט דערגעבן, וואס דארט וואו ס'איז נישטא קיין חילול השם איז מותר. כי הא אזוי ווי דשמואל זבן, שמואל האט געקויפט לקנא דדהבא א כלי פון גאלד במר דפרזלא. אין די חזקה אז דאס איז נחושת האט ער דאס געקויפט בד' זוזי און פיר זוז, ואבלע ליה חד זוזא, נאך א טעות איז געוועזן וואס ר'האט צוריקגעהאלטן איין זוז, ער האט אים געגעבן דריי אויפן ארט פון פיר, רב כהנא זבן רב כהנא האט געקויפט מאה ועשרים חביתא, הונדערט צוואנציג פאסן במאה פאר הונדערט, ואבלע ליה חד זוזא, און ער האט געגעבן איין זוז ווינציגער ווי מען האט זיך צונויפגערעדט, אמר לו, ער האט געזאגט צו אים, חזי זע דעלך קא סמיכנא. איין טייטש איז דא, רב כהנא האט געזאגט צום גוי, איך פארלאז זיך אויף דיר, איך צייל דאס נישט, דו צייל עס איבער, כדי ער זאל זיך ארויסנעמען פון חשד.

דיע שטיקער האלץ נעם פאר מיר, ווייל דאס איז דיקערע שטיקער האלץ. דכושי מנינא ידע, דער גוי געט נאר אן וויפיל שטיקלעך ס'איז געוועזן, אבער באטראכט זיך נישט וויפיל איז דינע שטיקלעך און וויפיל איז גראבע שטיקלעך. רב אשי הווה קאזיל באורחא, רב אשי איז געגאנגען אויפן וועג,

אי דישראל נינהו אז ס'איז פון א איד לא אייתי לי וועסטו מיר נישט ברענגען. שמע ההוא כושי האט א גוי געהערט דהוה יתיב בפרדיסא, דער גוי איז געזיצן אין פרדס, אמר ליה האט דער גוי אים געפרעגט דכושי שרי, מען מעג נעמען גזלן ביי א גוי? אמר ליה האט ער געזאגט צו אים גוי שקיל דמי, ישראל לא שקיל דמי, איך מיין צו זאגן אויב ס'איז פון א גוי וועל איך עס קענען קויפן. אבער ביי א איד וועל איך עס נישט קענען קויפן. תוספות זאגט, אזוי איז טאקע געווען זיין דעה מתחילה, אזוי ווי ער האט געזאגט צום גוי, נישט ווי דער גוי האט געמיינט, ווייל ער האלט אז גזל נכרי איז אסור. גופא האט מען פריער געלערנט אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, דינא דמלכותא דינא. אמר רבא, האט רבא געזאגט, תדע, א ראיה איך דיר ברענגען דינא דמלכותא דינא, אז דאס וואס דער מלך נעמט צו איז עס מיטן דין, דקטלי דיקלי, זיי האקן אפ ביימער פון מענטשן, וגשרי גישרי, און זיי מאכן בריקן פון דעם, ועברינן עלייהו, און מיר גייען אויף זיי דורך. וואזשע זע איך פון דעם? אויב דאס זאל, כ'זאל נישט זאגן דינא דמלכותא דינא, באלאנגט דאך נאך אלץ די דקלים צו דעם איד, ווי מעג איך גיין אויף נוצן זיך מיט פרעמדע דקלים? אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, פון דעם איז נישט קיין ראיה וואס מיר גייען אויף די בריקן, ודילמא קען זיין משום דאייאוש להו מינייהו מרייהו, ווייל די בעלי בתים האבן זיך פון דעם מייאש געווען. דעריבער איז עס געווארן שוין אויס גזל, ס'ליגט א חיוב אויף דעם מלך צוריק צו געבן נאר די געלט נישט די זאך, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, אי לא דינא דמלכותא דינא, אויב דינא דמלכותא איז נישט קיין דין, היכי מייאשי, ווי קען העלפן די ייאוש, ייאוש אליין איז דאך נישט קונה. און קיין שינוי רשות איז דא אויך נישט דא, ס'אין ברשות הרבים, ס'באלאנגט צו יעדערן, און שינוי מעשה איז אויך נישט דא, פריער איז געווען באלקנס און יעצט איז עס אויך באלקנס, אזוי לערנט רש"י פשט. תוספות זאגט, היכי מייאשי? זיי האבן געדארפט פון יעדן מאנען בדין די אלע וואס זיי גייען דורך, נאר וואס דען, דעריבער זענען זיי מייאש. זיי מאנען נישט די מענטשן לדין, ווייל עס קומט זיי גארנישט נישט צו באצאלן, ווייל דינא דמלכותא דינא. פרעגט די גמרא, והא לא קא עבדי כדאמר מלכא, ריכטיג, דינא דמלכותא איז טאקע דינא, אבער די שליח פון מלך טוט נישט ווי דער מלך האט געהייסן, קומט דאך אויס אז ס'איז נישט קיין דינא דמלכותא, ווי אזוי מעג איך דארטן גיין אויף דיע בריקן? פארוואס טוהן זיי נישט וואס דער מלך זאגט, מלכא אמר זילו וקטלו מכל באגי, דער מלך זאגט מען זאל גיין אפהאקן מכל באגי, פון אלע בקעות זאל מען נעמען פון דעם אביסל ביימער אויף מאטריאל צו דער בריק, פון דעם ארט אביסל, ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא, און זיי ווילן זיך נישט באדערן, דער שליח פון מלך טוט נעמען נאר פון איין ארט, ענטפערט די גמרא. שלוחא דמלכא כמלכא, דער שליח פון מלך איז די זעלבע זאך ווי דער מלך, ולא טרח, ער דארף זיך נישט באמיען פון איינעם נעמען איין בוים פון צווייטן א צווייטן בוים, ואינהו אפסיד אנפשייהו, די ביי וועמען מען האט גענומען די ביימער מאכן זיך אליין שאדן, דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי משקל דמי, זיי דארפן גיין צוזאמענעמען פון די אלע ערטער אלע זאלן זיי געבן זייער שאדן וואס מען האט פון זיי צוגענומען די מאטריאל צו דער בריק. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאן דמשתכח בבי דרי, ס'איז געווען פיר שותפים אין דעם גורן, דריי האבן שוין אהיים געטראגן זייער תבואה, דער פערטער געפינט זיך נאך יעצט אין דעם גורן, ער האט נאך די תבואה דארט אין פעלד, און דער וואס געפינט זיך בבי דרי פרע מנתא דמלכא, ער דארף באצאלן וואס דער מלך פארלאנגט פאר אלע פיר, ווען די חברים קומען קענען זיי נישט זאגן צו אים, ס'איז נאר געווען דיינס נישט אונזערס, ניין, ער דארף צאלן פאר זיי און זיי דארפן אים אפגעבן, און אויב דער וואס האט געקויפט דעם מכס פון דעם מלך איז א איד, איז נישט דא וועגן גזל, ווייל דינא דמלכותא דינא. והני מילי, דאס איז גערעדט געווארן שותפא, דארף איין שותף צאלן פאר דעם אנדערן, און נאכער מאנט ער צוריק ביי די שותפים. אבל אריסא, א אריס האט דאך נישט קיין חלק אין די גוף פון די קרקע, ער דארף נישט צאלן דעם חלק פון בעל הבית. זאגן מיר, אריסותיה הוא דקא מפיק, ער דארף נאר באצאלן פאר זיין אריסות, נישט פאר דעם בעל הבית. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, בר מתא אבר מתא מיעבט, אויב דער איד האט אפגעקויפט דעם מכס ביי דעם מלך, האט ער רעכט צו נעמען א משכון ביי איינעם פון די איינוואוינער פון שטאט, וועגן די מס וואס א צווייטער דארף צאלן, ווייל דינא דמלכותא דינא אז מען קען נעמען א משכון ביי איינעם אויפ'ן צווייטן. והני מילי, דאס איז נאר גערעדט געווארן דברלא ארעא. די מס פון דער ערד וואס האט געגעסן די פירות, וכרגא דהאי שתא, און וואס מען דארף צאלן קאפ געלט פון דעם יאר, אויף דעם איז דינא דמלכותא, מען נעמט א משכון פון איינעם אויף דעם אנדערן. אבל שתא דחליף, די יאר וואס איז שוין דורכגעגאנגען, הואיל ואפייס מלכא. ווייל מען האט דאך שוין באצאלט דעם מלך וואס מען דארף באצאלן, און דער מלך איז שוין ווי מען זאגט געווארן אפגעבעטן, חליף איז שוין דורכגעגאנגען, האט מען נישט קיין רעכט צו נעמען א משכון פון איינעם אויף דעם אנדערן. ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט, הני דדיירי דרי בתוך התחום, דער סדר איז אמאל געוועזן, מען האט גענומען בהמות און מען האט זיי געהאלטן אויף א געוויסן ארט א שטיקל צייט, און פון די מיסט פון די בהמות, פון די גללים פון די בהמות, איז געווארן באמיסטיגט די פעלדער. זאגט דא די גמרא אז די גויים, דדיירי דרי בתוך התחום, וואס זיי האבן בהמות און זיי טוען באמיסטיגן די פעלדער, אסור ליקח מהן, איך טאר נישט קויפן פון זיי א בהמה, מאי טעמא, פארוואס טאר איך נישט פון זיי קויפן א בהמה, משום דמערבא חיותא דמתא בהדייהו, ווייל ס'מישט זיך אויס די בהמות פון א איד צווישן צוזאמען מיט זייערע בהמות, און די בהמה וואס איך וויל קויפן קען זיין איז א בהמה פון א איד, ווי איז אבער חוץ לתחום, זיי האבן די בהמות וואס זיי טוען באמיסטיגן מיט די פעלדער חוץ לתחום, מותר ליקח מהם, מעג איך פון זיי קויפן א בהמה, ווייל דארט איז נישט שכיח ס'זאל זיין בהמות פון א איד. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אם היו בעלים מרדפים אחריהם, איך ווייס די בעל הבית פון די בהמה, דער איד יאגט נאך די בהמה ווייל די בהמה איז אוועק חוץ לתחום, דעמאלט אפילו חוץ לתחום, אסור, טאר מען נישט קויפן פון די גוים א בהמה אפילו חוץ לתחום. מכריז רבא האט רבא אויסגערופן, ואיתימא רב הונא, אנדערע זאגן רב הונא האט אויסגערופן, דסלקין לעילא, די וואס ס'גייען ארויף אויבן אין ארץ ישראל, ודנחתין לתתא, די וואס ס'נידערן אראפ די וואס ס'גייען אין בבל זאלן וויסן דעם דין. האי בר ישראל דער איד דידע סהדותא לנכרי, ער ווייס צו זאגן עדות וואס דאס איז לטובת דעם גוי, ולא תבעו מיניה, דער גוי האט אים נישט געבעטן ער זאל גיין פאר אים עדות זאגן, ואזל ואסהיד ליה בדיני דנכרי, און ער איז געגאנגען ער האט עדות געזאגט לטובת דעם גוי אין די ערכאות פון די גויים על ישראל חברו, מוציא צו זיין די געלט פון דעם איד זיין חבר, משמתינן ליה, טו איך דעם וואס האט געזאגט עדות לייגן אין חרם. מאי טעמא, וואס איז דער טעם, דער איד איז דאך שולדיג, דאינהו מפקי ממונא, ווייל די גויים טוען מוציא זיין געלט, אפומא דחד, דורך איין עדות, קומט דאך אויס אז ער מאכט אים שאדן שלא כדין. ולא אמרן, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מ'איז אים משמת אלא חד, ווען ער איז איין עדות, אבל בתרי ס'זענען צוויי עדות לא זאג איך נישט אזוי, דעמאלט איז ער דאך אים מפסיד ווי דער דין איז, וחד נמי לא אמרן, דאס וואס מיר זאגן אז ס'איז נאר איין עדות, אויב ער גייט עדות זאגן לטובת הגוי טוט מען אים משמת זיין, אלא בדיני דמגיסתא אז ס'איז די די ערכאות זענען פון די דערפער וואס ס'קענען נישט ווי געהעריג משפט'ן. אבל בי דוואר, אבער די שלטון אינהו נמי זיי אויכעט, אויף איין עדות זענען זיי נישט מוציא קיין געלט, חד דעמאלט ווען ס'איז דא נאר איין עדות, אמומתא שדו ליה, זענען זיי נאר מחייב מ'זאל שווערן, אזוי ווי ס'איז דער דין תורה. נאך א פשט איז דא אין רש"י, דמגוזתא. בין איך גורס, נישט ווי פריער דמגיסתא, י ס, נאר מגוזתא, ו ז. מגוזתא הייסט די וואס זיי צווינגען מיט כח, ווי עס לשון פון גמרא איז עשה גזוע. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, כי הוינא בי רב הונא. די גירסא פון רא"ש איז כי הוינא בי רב כהנא איבעיא לן האט מען געהאט א שאלה אדם חשוב דסמכי עליה כבי תרי א אדם חשוב וואס די גויים פארלאזן זיך אויף אים ווי אויף צוויי אפילו דעמאלט ווען עס איז די ערכאות פון בי דוואר מפקי ממונא אפומיה וועט מען דאך מוציא זיין די געלט דורך דעם יחיד, דורך דעם אדם חשוב וואס זיי רעכענען איהם פאר צוויי, ולא איבעי ליה לאסהודי, דארף ער נישט גיין עדות זאגן, או דילמא, כיוון דאדם חשוב הוא, ווייל ער איז דאך א אדם חשוב, עט דאך זיין א חילול השם, לא מצי משתמיט ליה, ער קען זיך נישט ארויס דרעהן פון דער זאך, ומצי לאסהודי, קען ער גיין עדות זאגן, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה, כ'האב נישט געענטפערט. רשע. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, האי בר ישראל א איד, דזבין ליה ארעא, האט פארקויפט א פעלד לנכרי א גוי, אמצרא דבר ישראל חבריה, און די פעלד גרעניצט זיך מיט דעם איד זיין חבר, משמתינן ליה, טו איך משמת זיין דעם איד וואס האט פארקויפט די פעלד צום גוי. פרעגט די גמרא, מאי טעמא, פארוואס בין איך אים משמת? אי נימא אז דו וועסט זאגן, משום דינא דבר מצרא, ס'דא א דין דבר מצרא, די חכמים זאגן, ווען ראובן האט צו פארקויפן א פעלד, און דערלעבן האט שמעון א פעלד, זאגן מיר א צווייטער מענטש זאל עס נישט גיין קויפן, נאר שמעון זאל עס קויפן, פארוואס? ווייל ס'איז בעסער פאר דעם שמעון און דער בעל המצר, ער וועט האבן די פעלד צוזאמען. ריכטיג, דארט ווי דער מוכר קען האבן שאדן, למשל, אז דער בר מצרא גיבט נישט אזויפיל געלט מעג ער פארקויפן א צווייטן, אבער אזוי יא זיי גיבן ביידע די זעלבע פרייז, זאג איך צו דעם לוקח ועשית הישר והטוב, איז דעריבער זאגן מיר בין איך אים משמת ווייל ער האט דאס פארקויפט צו א גוי און ער האט עס נישט פארקויפט צו א איד וואס דער איד האט דערלעבן א פעלד והאמר מר מיר האבן דאך געלערנט זבן מנכרי אז איינער האט געקויפט א פעלד פון א גוי און סע טענה'ט א צווייטע איד וואס האט דערלעבן א פעלד ער וויל עס קויפן וזבן לנכרי אדער איינער האט פארקויפט א פעלד צו א גוי און דערלעבן האט א איד א פעלד. ליכא משום דינא דבר מצרא, איז נישט דא די דין בר מצרא, ווייל אויב ער האט געקויפט פון א גוי איז נישט דא די דינא פון בר מצרא, ווייל ער זאגט הער זיך צו, פריער געווען א גוי, איך האב געמאכט אנטלויפן דיר א לייב פון דיין גרעניץ, ס'איז נאך דא א בעסערע זאך וואס כ'האב דיר געטון, און אויב ווידער ער האט פארקויפט צו א גוי איז אויך נישט דא די דינא פון בר מצרא, ווייל די דין פון בר מצרא זאגט מען צו דעם לוקח, וואס דארפסטו קויפן דא אין דער צייט, פאר א צווייטן איז באקוועמער דא צו קויפן? צום מוכר זאג איך דיר גארנישט ניט, דער מוכר זאגט, וואס האב איך דיר געטאן, ווען איך וויל קען איך עס נישט פארקויפן, ס'בלייבט אין מיין האנט, אבער דער וואס האט עס געקויפט זאג איך, דו מוזט נישט דא קויפן, קויף א צווייט ארט, דעריבער זאגן מיר, זבן לנכרי ליכא משום דינא דבר מצרא, ווייל דער דין דבר מצרא זאג איך דאך נאר צום לוקח, אויב אזוי פארוואס בין איך אים משמת? אלא דעריבער בין איך אים משמת ווען מען פארקויפט די פעלד צו א גוי, דאמרינן ליה, מען זאגט צו דעם מוכר, דער דער דער וואס האט דערלעבן א פעלד זאגט צו דעם מוכר, ארבעית לי אריא אמצראי, דו האסט געמאכט רוען א לייב אויף מיין גרעניץ, משמתינן ליה, איך בין משמת דעם מוכר, עד דקביל עליה ביז ער וועט אויף זיך נעמען כל אונסא דאתי מחמתיה, יעדן שאדן וואס ער וועט האבן פון זיין שכן דעם גוי נעמט ער אויף זיך אז ער וועט דאס משלים זיין. רש"י. תוספות דא זאגט, אומר רבינו תם, היינו דוקא כשישראל רוצה ליתן לו כמו שנותן לו העכו"ם, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז דער איד וויל געבן וויפיל דער גוי גיט, דעמאלט מוז ער פארקויפן דעם איד, און אויב נישט משמתינן ליה. אבל אם העכו"ם רוצה ליתן לו יותר, דער גוי וויל געבן מערער, אין להפסיד בשביל כך, דארף מען וועגן דעם נישט מאכן קיין שאדן דעם מוכר. איז דער ראש זאגט א ביאור אויף דעם תוספות. די רבינו תם מיינט צו זאגן, ווען דער איד וויל געבן ווינציקער ווי דער פרייז פון דעם איז, ווי איז אבער דער איד וויל געבן וויפיל די פרייז פון דער זאך, נאר דער גוי וויל מוסיף זיין, דעמאלט זאל ער פארקויפן דעם איד כאטש דער איד גיט ווינציקער. קען זיין אז דער גוי וויל מוסיף זיין, דעריבער צאלט ער מער וויפיל די פרייז איז, כדי ער זאל זיין א שכן צו דעם איד, און ער זאל אים פארטרייבן דעם איד פון זיין נחלה. דער רבינו תם מיינט נאר צו זאגן, דעמאלט ווען דער איד גיט נישט די פולע פרייז, אבער אויב דער איד גיט די פרייז פון דער זאך, איז אפילו דער גוי גיט מערער, דארף מען פארקויפן דעם איד. די שיטה איז מאריך אין דעם דין בשם הרב ר' יונתן, די שיטה זאגט אזוי, א איד וואס וויל פארקויפן א פעלד צו א גוי, און דערלעבן האט א איד א גרעניץ, איז די דין גייט אן סיי ביי א פעלד און סיי ביי א הויז, אויב ער פארקויפט דאס צו די גוי נאנט צו די גרעניץ פון דעם איד, איז מען משמת, אפילו דער איד גיט נישט אזויפיל געלט וויפיל דער גוי גיט, אפילו דער מוכר איז א עני גומר, ער דארף האבן די געלט, דאך איז מען משמת, ווייל ער דארף עס פארקויפן צו א איד, ווען דער איד גיט וויפיל די פרייז פון דער זאך איז, און ער פארקויפט עס צו א גוי וואס דער גוי גיט מער פון דעם פרייז, ווייל דער איד וועט זיך נישט קענען היטן פון דעם גוי, און ער וועט קומען לידי סכנה, און מאי חזי דדמא דידיה סומק טפי, וואס זעסטו זיך צו רעכענען, זיך באווארענען, אז דער דעריבער פארקויפסטו אביסל מער אווער די פרייז, און אין דער צייט וועסטו מאכן א רעה פאר דעם איד דעם שכן. די מאירי זאגט דא אויך א גדר די שיטה פון די מאירי וועגן דינא דמלכותא דינא, דאס וואס מיר זאגן דינא דמלכותא דינא, מיינט מען די חוקים וואס דער מלך מאכט צוליב זיין תועלת, צי די תועלת פון פארמעגן, אפילו ער זאגט יעדע מענטש מוז געבן טעקס אזויפיל א יאר, אדער פון די ביזנעס מוז מען אזויפיל געבן, אדער אויב דער און דער טוט די זאך מוז ער געבן דעם מלך אזויפיל און אזויפיל, כאטש דאס איז קעגן אונזערע דינים פון דער תורה, אבער דינא דמלכותא דינא, מען טאר נישט גזל'ן דעם גוי און מען טאר נישט עובר זיין אויף די געזעצן וואס ער האט באשטימט, ווייל אזוי איז ראוי מצד מלכותו, אזוי ווי עס שטייט במלכי ישראל כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו, דאס איז דער גדר דינא דמלכותא דינא. אז דער דין איז מכח די מלכות פארלאנגט דעם דין. ווי איז אבער די דינים וואס דער מלך מאכט נישט לתועלתו? נאר וואס דען? ער האלט דעם דין ווייל מתורת ספריהם איז אזוי, די נימוסים פון זייערע פריערדיגע חכמים, דעמאלט איז נישט דא אין דעם כלל דינא דמלכותא דינא, אויב דאס איז אנטקעגן אונזערע דינים, ווייל אויב אזוי וועלן אלע דיני ישראל ווערן בטל. נאר מען מיינט אז אויב דער מלך געפינט פאר נויטיג צו מאכן דעם דין, דעמאלט מוז מען זיך אונטערווארפן אונטער דעם דין פון דעם מלך. רשי.